מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף י' עמוד א'. די גמרא האט שוין ארומגערעדט צוויי שאלות לגבי עכבר, א מייזל וואס איז געקומען האט גענומען אריין א זאך אין מויל, און איך ווייס נישט צו עס איז געווען חמץ צו עס איז געווען מצות, דאס האבן מיר געלערנט אויפן פריערדיגן עמוד. איז יעצט גייט די גמרא ווייטער ארומגיין דעם נושא נאך מער שאלות לגבי דעם מייזל, איז לאמיר אנהייבן דף י' עמוד א' דריי שורות פון אויבן.

אי להאי על, איך ווייס נישט איז ער אריינגעגאנגען די לינקע הויז אדער איז ער אריינגעגאנגען דעם רעכטן הויז. דאס הייסט אזוי, איך האב דא די צוויי הייזער, ביידע האבן שוין געמאכט בדיקת חמץ, און איך ווייס קלאר אז דער מייזל האט געהאט אין מויל חמץ. די שאלה איז יעצט איז ער אריינגעגאנגען די לינקע הויז, און ממילא דארף ער מאכן א נייע בדיקה, אדער ניין איז ער געגאנגען די רעכטע הויז, ממילא יענער דארף מאכן א פרישע בדיקה. איז דאס די שאלה, וואס איז די הלכה דא מיט די צוויי הייזער? איז זאגט די גמרא היינו שני שבילין, דאס איז די שאלה פון שני שבילין, דתנן וואס אונז האבן געלערנט, שני שבילין צוויי וועגן, אחד טמא ואחד טהור, כ'האב צוויי וועגן, איינס לינקס איינס רעכטס, יעצט כ'ווייס קלאר אז איינס פון זיי איז טמא, און איינס פון זיי איז טהור, ס'הייסט דער וואס איז טמא, ס'איז דא א קבר וואס ליגט אדורך די גאנצן וועג, און ממילא ווען דו גייסט אדורך דעם וועג ביסטו זיכער טמא. יעצט והלך באחד מהן, ראובן איז געגאנגען אויף איינע פון די וועגן, ועשה טהרות און שפעטער האט ער אנגערירט לאמיר זאגן תרומה, ובא חברו, שפעטער איז געקומען שמעון, והלך בשני, ער איז געגאנגען אויפן אנדערן, ועשה טהרות און ער האט אויך געמאכט טהרות נאכדעם. איז יעצט די שאלה איז, קיינער ווייסט נישט, בין איך אדורכגעגאנגען דעם טמא'נע וועג, אדער בין איך אדורכגעגאנגען דעם טהור'דיגע וועג? דאס הייסט דאס איז קלאר אז איך ווייס יעדער איז געגאנגען אויף א אנדערע וועג ווי די צווייטן, און איך ווייס קלאר אז איינע פון די וועגן איז דא א מת דארטן, איז יעצט די שאלה איז, היות קיינער ווייסט נישט, זאג איך אז בעצם יעדער איז טהור פאר זיך אליינס, אדער זאג איך ניין, אפשר איז יעדער טמא. איז זאגט די גמרא אזוי, רבי יהודה אומר, זאגט רבי יהודה, אם נשאלו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, טאמער יעדער אליינס קומט צו בית דין פרעגן וואס איז מיין הלכה, בין איך טהור אדער בין איך טמא, דאס הייסט איך ווייס איך בין אדורך געגאנגען די וועג, איך ווייס מיין חבר איז אדורך געגאנגען דעם אנדערן וועג, אבער איך וויל פרעגן א שאלה פאר זיך אליינס, איז די זאכן די די טהרות וואס איך האב דא אנגערירט, זענען זיי טמא אדער ניין קען איך זאגן ס'איז טהור? זאגט רבי יהודה אם נשאלו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, טאמער יעדער פרעגט פאר זיך אליינס איז די הלכה טהורין אז וואס, זיי זענען טהור,

אבער טאמער זיי קומען שניהם בבת אחת, אויב קומען זיי צאם צום בית דין און זיי ביידע פרעגן, אונז ביידע זעמיר געגאנגען אויפן וועג, ער געגאנגען לינקס, איך בין געגאנגען רעכטס, אוודאי ס'איז דא ערגעץ דארטן א קבר, יעצט וואס איז די הלכה מיט אונז ביידע, זענען די טהרות וואס אונז האבן אנגערירט זענען זענען זיי טמא אדער זענען זיי נישט טמא? אויף דעם זאגט רבי יהודה אוודאי, טאמער קומען זיי צוזאמען, וואס קען דאך נישט זאגן יעדער איינעם אז דו ביסט טהור פאר זיך אליינס, ווייל ממה נפשך איינער פון זיי איז דאך אוודאי טמא. ממילא זאגט רבי יהודה טמאים זענען זיי ביידע טמא, דאס הייסט טאמער איך האב א אפשען, יעדער קומט פרעגן פאר זיך אליינס, דעמאלטס קען איך זאגן, דו האסט א שאלה פאר דיך, פאר דיך קען איך מקיל זיין ווייל ס'איז ספק טמא ברשות הרבים, און פאר דיך קען איך מתיר זיין ווייל ספק טמא ברשות הרבים, אבער טאמער קומען ענק ביידע צוזאמען אין בית דין, אז איך זאג פאר ביידע אז ענק טהור, איז דאך אוודאי איינער פון זיי איז טמא, ווייל ס'קען דאך נישט זיין אז ביידע זאלן זיין טהור, און ממילא וויבאלד זיי קומען צוזאמען פרעגן זאג איך דיר אז וואס? אז ביידע זענען טמא, ווייל ס'איז אי אפשר אז ס'זאל נישט זיין אז איינער פון זיי איז טמא. רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט ניין, בין כך ובין כך טמאים, סיי דו קומסט אליינס, סיי דו קומסט צוזאמען מיט דיין חבר, אייביג זאג איך אז וואס? אז ס'איז טמא. און ממילא זאגט די גמרא, כ'האב דא א מחלוקת צווישן רבי יהודה מיט רבי יוסי. רבי יהודה האט געזאגט ס'ווענדט זיך, טאמער קומען זיי צוזאמען, דאן איז אוודאי טמא, טאמער קומען זיי אליינס איז טהור. זאגט רבי יוסי ניין, בין כך ובין כך, ביידע פעלער זענען טמאים. זאגט די גמרא אמר רבא זאגט רבא ואיתימא רבי יוחנן, בבת אחת דברי הכל טמאין. דו האסט פאלש פארשטאנען וואס רבי יוסי זאגט, דו זאגסט רבי יוסי זאגט בין כך ובין כך טמאין, זאגט רבא ניין, אז וואס איז אזוי, בבת אחת דברי הכל טמאין, דאס ביסטו גערעכט, אז טאמער קומען זיי צוזאמען איז אוודאי דברי הכל טמאין, ווייל זיי קומען צוזאמען, ס'איז דאך נישטא קיין שייכות, ס'איז נישטא קיין וועג וואס איך זאל זאגן ביידע זאלן זיין טהור, ממילא דאס איז קלאר אז הכל טמאים. בזה אחר זה, אויב קומט איינס נאכן צווייטן, דאס הייסט זיי קומען נישט צוזאמען צום בית דין, נאר איך פרעג פאר מיך, האב איך פארציילט די גאנצע מעשה, אז איך בין געגאנגען, שמעון איז געגאנגען, ביידע זענען מיר געווען אויפן וועג, דעמאלס זאג איך אז וואס? דברי הכל טהורין. היות יעדער פרעגט פאר זיך אליינס ס'איז ספק טמא ברשות הרבים, זאג איך אייביג אז ביידע זענען טהורים. לא נחלקו, ווען איז געווען די שאלה צווישן רבי יהודה צוזאמען מיט רבי יוסי, דאס איז דווקא אלא בבא לישאל עליו ועל חברו, זאגט רבא אזוי, אז טאמער עס איז געווען יעדער איינער געקומען פרעגן פאר זיך אליינס, דאס זאג איך אוודאי אז דו ביסט טהור. טאמער קומען זיי צוזאמען פרעגן דאס איז אוודאי אז ס'איז טמא. ווען איז געווען די מחלוקת צווישן רבי יוסי מיט רבי יהודה? דאס איז דווקא אין א צווייטן פאל, לא נחלקו אלא בבא להישאל עליו ועל חברו. ער קומט פרעגן אזוי, ער קומט צו בית דין און זאגט פאר בית דין דאס איז געווען די מעשה, וואס איז די הלכה פאר מיך, און אויך איך וויל וויסן וואס איז די הלכה פאר שמעון, דאס הייסט איך וויל אז בית דין זאל אין איינמאל פסק'נען סיי מיין פסק און סיי די פסק פון מיין חבר שמעון, איז ר' יוסי זאגט מדמי ליה לבת אחת, ר' יוסי זאגט, דאס הייסט דאך אז ענק קומען איינער פרעגן אויפן צווייטן, קוק איך דאס אן כאילו ענק קומען דא צוזאמען, ממילא היות ענק קומען דא צוזאמען, אויב אזוי קען דאך נישט אין איין פסק קען איך דאך נישט זאגן אז וואס אז איך זאל זאגן ענק זענען טהור, און ממילא זאג איך אז וואס אז ענק זענען טמא, ווייל היות דו פרעגסט אויף דיך און דיין חבר אויכעט בשעת מעשה, אויפן זעלבן צייט פרעגסטו פאר ביידע, אויב אזוי מוז איך יעצט פסקנען פאר ביידע, אויב אזוי זאגט רבי יוסי ביידע טמא, און ממילא ווען רבי יוסי זאגט בין כך ובין כך רעדט זיך סיי אז וואס איך בין געקומען צוזאמען מיט מיין חבר און אונז פרעגן זיך צוזאמען, סיי אז איך פרעג פאר מיך אליינס און פאר מיין חבר, דעמאלס זאג איך אז ס'איז טמא. משא"כ ווי רבי יהודה, רבי יהודה זאגט אז איך פרעג זיך פאר זיך, און בשעת איך פרעג פאר מיך פרעג איך אויך וואס די הלכה איז פאר מיין חבר, אויב אזוי דאס איז טהור, פארוואס? ווייל מדמי ליה לזה אחר זה, ווייל איך בית דין זאג פאר יענעם קוק אהער. דו אליינס ביסט טהור, ווייל דו האסט א ספק ברשות הרבים, אויב אזוי, ספק ברשות הרבים איז טהור. יעצט אפילו דו פרעגסט פאר דיין חבר, איך גיי דיר נישט פסק'נען פאר דיין חבר, נאר דו אליינס פארשטייסט אז אזוי ווי דו ביסט טהור, איז דאך יענער אויכעט טהור, און ממילא אפילו ווען איך פרעג בית דין, זאג איך קלאר פאר בית דין איך וויל וויסן וואס די פסק הלכה איז פאר מיך און פאר מיין חבר, אבער היות בית דין גייט נישט פסק'נען צוויי מאל, און אויף איין פסק זאגן זיי דו ביסט טהור און דו ביסט טהור, נאר זיי זאגן פאר ראובן דו ביסט טהור, זאלסט וויסן פארוואס ביסט דו טהור, ווייל ספק טומאה ברשות הרבים, וואס מיט דיין חבר? פארשטיי אליינס, די זעלבע זאך וואס דו האסט, האט דאך יענער אויכעט, אויב אזוי די זעלבע פסק וואס מ'האט געגעבן פאר דיך, אויב אזוי קען איך נוצן דעם זעלבן פסק פאר דיין חבר, און ממילא קומט דאך אויס, אז וואס, זאגט רבי יהודה, אויב אזוי זענען ביידע טהור, ס'איז די זעלבע זאך ווי יעדער איינער קען פרעגן פאר זיך אליינס. יעצט וואס האט עס מיט אונז? איז לאמיר דאס יעצט צוריק נעמען צו חמץ, האבן מיר דא די זעלבע שאלה, איך האב געהאט א ספק, די חמץ וואס איז דא געווען, זאג איך אז וואס, איז עס אריין געגאנגען דעם לינקן הויז, איז עס אריין געגאנגען דעם רעכטן הויז, איז דאס תולה ווי אזוי מען פרעגט, אויב קומען ביידע הייזער צוזאמען פרעגן, יעדע איינער פרעגט וואס איז די הלכה מיט מיין הויז, דעמאלס זאג איך אז וואס? קומסט צוזאמען? אויב אזוי מוז איך זאגן אז ביידע זענען דארפן מאכן א פרישע בדיקה, היות ס'איז דאך נישט שייך קיין מציאות וואס איך קען זאגן פאר ביידע אז דער מייזל איז נישט אריינגעגאנגען, אויב אזוי מוז איך זאגן אז וואס? אז ביידע דארפן מאכן א פרישע בדיקה. אבער אויב קומען זיי פרעגן יעדער איינער פאר זיך, און איך פרעג וואס איז די הלכה מיט מיין הויז? און ראובן און שמעון קומען פרעגן די זעלבע זאך וואס איז די הלכה מיט מיין הויז? אויב אזוי וויבאלד ס'איז דא דא א דרבנן, די גאנצע בדיקת חמץ איז א דרבנן'דיגע הלכה, קען איך מיקל זיין? און איך קען זאגן אז וואס? וויבאלד יעדע איינער פאר זיך קען איך מיקל זיין, אויב אזוי אז ראובן פרעגט אליינס בין איך מיקל פאר אים, אז שמעון פרעגט אליינס קען איך מיקל זיין פאר אים, אבער דאס איז אוודאי אויב קומען זיי פרעגן צוזאמען, קען איך דאך נישט זאגן אין איין פסק פאר ביידע יא און ביידע זענען דארפן נישט מאכן קיין פרישע בדיקה, ווייל דאס איז דאך קלאר אז אין איין הויז בעצם איז ער יא אריינגעגאנגען, און ממילא אזא פאל דעמאלס זאג איך אז ביידע דארפן מאכן א פרישע בדיקה, אבער אויב קומען זיי פרעגן אליינס, נעם איך אן אז וואס? אז בעצם יעדע איינער פאר זיך קען איך מתיר זיין, וויבאלד ס'רעדט זיך נאר א איסור דרבנן, די גאנצע ביטול, די גאנצע בדיקה איז דאך נאר א דרבנן, און ממילא היות ס'האנדלט זיך נאר מיט דרבנן, קען איך מיקל זיין, און ממילא זאג איך אז וואס? אז יעדע איינער דארף נישט מאכן א פרישע בדיקה.

איינער גייט אריין א בקעה איז אזא פלאץ א טאל וואס דארטן איז פיל אסאך פעלדער געווען דארטן וטומאה בשדה פלונית און איך ווייס אז ס'איז איין שדה אויף יענע פלאץ הייסט איך ווייס פונקטליך ווי דאס פעלד איז אין יענע פעלד איז דא א טומאה דארטן אז רש"י זאגט שוין מ'רעדט שוין דא בימות הגשמים וואס דעמאלטס זאג איך אז אלע יעדע שדה איז א רשות היחיד ווייל זאכן הייבן שוין אן צו וואקסן ממילא בעצם קענסטו נישט אריינגיין דארטן אויב אזוי זאגט די גמרא יעצט אזוי ער'ט א שאלה יעצט ואמר אחד, און ער זאגט, הלכתי במקום הלז, איך ווייס איך בין געגאנגען אין יענע געגנט, נאר ואיני יודע אם נכנסתי באותה שדה אם לא נכנסתי, איך בין נישט זעכער בין איך אריין געגאנגען אין יענעם פעלד, אדער ניין בין איך בכלל נישט אדורך געגאנגען יענע פעלד, אויב בין איך אדורך געגאנגען יענע פעלד, אוודאי בין איך טמא, אויב בין איך נישט אדורך געגאנגען יענע פעלד, אויב אזוי בין איך טהור, ממילא קומט ער יעצט פרעגן א שאלה. איך ווייס אז אין יענע יענע פלאץ איז דא א טומאה, דאס הייסט איך האב נישט קיין שאלה ווי די טומאה איז, נאר איך האב א שאלה איז בין איך אריינגעגאנגען יענעם פעלד אדער בין איך נישט אריינגעגאנגען? זאגט גמרא רבי אליעזר מטהר, זאגט רבי אליעזר, האסט דאך דא א ספק ספיקא, דו האסט דאך א ספק בכלל צו ביסט אדורכגעגאנגען יענעם פעלד, ס'הייסט דו קען זיין אפשר ביסט געגאנגען אויף א צווייטן פעלד, יעצט אפילו ביסט יא אדורכגעגאנגען יענע פעלד, אפשר ביסט נישט אריבערגעגאנגען די מת דארטן, און ממילא זאגט רבי אליעזר אז וואס דו ביסט טהור, וחכמים מטמאין, אבער חכמים זאגן אז וואס, אז וויבאלד ס'איז ספק טמא ברשות היחיד, ברשות היחיד דארף איך דאך מחמיר זיין, און ממילא זאגן חכמים אז וואס ניין, דו ביסט טהור. די גמרא איז מסביר רבי אליעזר, וואס האלט רבי אליעזר אז וואס דו ביסט טהור, שהיה רבי אליעזר אומר ספק ביאה טהור, אז דו האסט א שאלה בכלל צו דו ביסט אריינגעקומען דארטן, דעמאלס ביסטו טהור, ווייל ס'איז דאך א ספק ספיקא, ערשטע שאלה ביסטו אנגעקומען דארטן, אפילו ביסט יא געגאנגען צו דו האסט אנגערירט אויכעט? ספק מגע, טאמער ס'איז נאר א ספק צו האב איך יא אנגערירט צו נישט אנגערירט, ס'הייסט טאמער דו ווייסט קלאר כ'בין אדורכגעגאנגען יענעם פעלד, נאר כ'האב א שאלה האב איך עס אנגערירט צו נישט אנגערירט, דעמאלטס זאג איך אז וואס ספק מגע טומאה טמא, אז דעמאלטס ביסטו יא טמא. יעצט לאמיר דאס צוריק נעמען צו אונזערע מעשה, זאגט רש"י אז דא איז נישטא קיין מחלוקת, וויבאלד דא לגבי בדיקה. רעדט זיך נאר דרבנן, אויב אזוי בין איך מיקל לכולי עלמא, און איך זאג, איך האב א שאלה, איז דער מייזל אריינגעגאנגען איז עס נישט אריינגעגאנגען דארטן, זאג איך אז וואס, אז וויבאלד ס'איז נאר דרבנן בין איך מיקל, און איך זאג ניין, מסתמא איז דער מייזל בכלל נישט אריינגעגאנגען יענעם הויז, און ממילא סיי רבי אליעזר, און אפילו חכמים, ביידע וועלן מודה זיין אז איך קען אננעמען אז דער מייזל איז נישט אריינגעגאנגען אין מיין הויז, און ממילא פעלט נישט אויס צו מאכן א פרישע בדיקה. אזוי ווי דארטן פארשטיי איך אז וואס אז כ'קען זאגן אז לכאורה ביסטו נישט אדורכגעגאנגען יענעם פעלד, חכמים האבן געזאגט דארטן דארף איך מחמיר זיין, ווייל מען רעדט ספק ברשות היחיד דארף איך מחמיר זיין, אבער דא וועט חכמים אויך מודה זיין אז היות ס'איז א ספק בכלל צו די מייזל איז אריינגעגאנגען מיטן חמץ צו נישט, אויב אזוי קען איך אננעמען אז נישט, און ממילא דארף איך נישט מאכן קיין פרישע בדיקה. זאגט די גמרא ווייטער נאך א פאל, על איז די מייזל אריינגעגאנגען ובדק און ער האט יעצט טאקע געמאכט א נייע בדיקה, עס הייסט ער ווייסט קלאר עס איז אריינגעגאנגען, ער ווייסט קלאר עס האט אריינגענומען חמץ, ובדק האט ער יעצט געמאכט בדיקת חמץ, ולא אשכח און למעשה האט ער גארנישט געטראפן, דאס הייסט ער איז אריינגעגאנגען מאכן זיין בדיקה נאכדעם וואס ער ווייסט די מייזל איז אריינגעגאנגען, אבער למעשה טרעפט ער נישט. זאגט די גמרא פלוגתא דר' מאיר ורבנן, איז דאס ווייטער תולה אויף די זעלבע מחלוקת וואס מען ברענגט אויף א צווייטן פלאץ פון ר' מאיר מיט רבנן, נישט אז דא איז דא א ווייטער מחלוקת, נאר ס'איז אזוי ווי יענע מעשה דארטן און ווי דארטן איז דא א מחלוקת. דתנן וואס אונז האבן געלערנט, היה ר' מאיר אומר, ר' מאיר זאגט, כל דבר שבחזקת טומאה, יעדע זאך וואס איז דא אויף דעם א חזקת טומאה, לעולם הוא בטומאתו, עד שיוודע לך הטומאה היכן היא. זאגט ר' מאיר אזוי, אז טאמער למשל איך האב דריי הויפענעס, וואס דארטן האב איך א ספק טמא אויף אלע דריי הויפענעס, איז די שאלה איז יעצט, איך גיי אויפן ערשטן הויפן, איך גיי זוכן דארטן, און איך טרעף נישט מיין טמא, איז די הלכה איז, איך לייג עס אויפן זייט, און ממילא ווייס איך, דאס איז טהור, אבער די אנדערע צוויי פיילס, זיי בלייבן נאך אלץ טמא. יעצט גייט ער צום צווייטן פייל, ער קוקט דארטן, ער ווייטער טרעפט נישט די טמא דארטן, איז ממילא די ערשטע צוויי לייגט ער יעצט אויפן זייט, איז די צוויי ווייסט ער זענען טהור, די דריטע איז ווייטער איז בחזקת טמא, עד שיוודע לך הטומאה, יעצט גייט ער קוקן אויפן דריטן, אויב אזוי די דריטע זעהט ער אויך אז ס'איז טהור. עס זעט נישט קיין טומאה דארטן, זאגט ר' מאיר אויב אזוי ווייטער אלעס ווערט צוריק טמא, ווייל איך פארוואס ווייל כדי צו קענען מטהר זיין א זאך מוז איך קלאר וויסן ווי די טומאה איז, היות דו ווייסט נישט דא ווי די טומאה איז, דו האסט געמיינט ס'איז די ערשטע איז עס נישט דארטן, האסט געמיינט ס'איז אין די צווייטע האסטו אויך נישט דארט געטראפן, ביסט געקומען די דריטע, די דריטע זעסטו אויך נישט דא, אויב אזוי זאג איך אלע ווערן צוריק טמא, ווייל איך מוז קענען לאוקעיטן דעם טומאה, איך מוז טרעפן דעם טומאה. לעולם הוא בטומאתו עד שיוודע לך הטומאה היכן היא, דו מוזט קלאר וויסן ווי די טומאה איז, וחכמים אומרים, חכמים זאגן ניין, בודק עד שמגיע לסלע, או לקרקע בתולה, אז וואס, זאגט חכמים ניין, אז דו האסט נישט געטראפן, קען זיין א פייגל איז עס געקומען עסן, וואס דו מוזט יא מאכן איז גיי אראפ זוכן ביז צו א פלאץ וואס דו ווייסט קלאר אז לאמיר זאגן די פלאץ איז אייביג דא געווען, הייב אויף די ערד, זוך ארויס, ביז דו קומסט אן צו א קרקע וואס דו ווייסט די קרקע איז שוין אייביג דא געווען מען האט עס קיינמאל נישט גערוקט, אז דו טרעפסט נישט דיין טמא, אויב אזוי פארשטיי איך אז וואס, אז מסתמא א פייגל האט עס גענומען, און ממילא זאג איך אז וואס, אז די גאנצע אלע דריי פיילס זענען טהור, ממילא, איך מוז זאגט חכמים, איך מוז נישט טרעפן דעם טמא, ס'איז מיר גענוג אז דו האסט געזוכט, און דיין זוכן מוז זיין אזוי גוט אז דו מוזט גיין ביז צו קרקע בתולה, ביז דו ווייסט, דו האסט אוועקגעריקט די גאנצע ערד ביז צו א ערד וואס איז אייביג געווען דארטן, אבער די מינוט וואס דו האסט געהאט א קרקע וואס איז אייביג געווען דארטן, דעמאלטס אוודאי זאג איך אז וואס, אז די גאנצע זאך איז טהור. יעצט לאמיר דאס צוריקברענגען פאר אונז פאר חמץ, איז דא האב איך א שאלה, איך האב געמאכט א בדיקה, ולא אשכח, אויב אזוי היות מען רעדט דא נאר פון א ספק דרבנן, און ממילא זענען ביידע מודה אפילו ר' מאיר וואס זאגט לגבי טומאה אז איך מוז עס אויפטרעפן, אבער היות דא איז נאר א דרבנן, זאג איך אז וואס אז איך קען מיקל זיין, ווילאנג דו האסט געמאכט א געהעריגע בדיקה, אפילו דו האסט גארנישט געטראפן, אבער דו האסט דאך געמאכט א געהעריגע בדיקה, אויב אזוי זאג איך דאס איז מיר גענוג, און ממילא דארף איך נישט גיין ווייטער זוכן דעם חמץ, אפילו איך ווייס קלאר די מייזל איז זיכער אריינגעגאנגען, נאר היות דו האסט געמאכט א געהעריגע בדיקה, אויב אזוי דאס איז מיר גענוג, ביי טומאה זאגט טאקע ר' מאיר אז וואס, דו מוזט גיין זוכן ביז דו טרעפסט עס, און טאמער טרעפסט עס נישט בלייבט טאקע אלעס טמא, אבער דא זאג איך נישט אזא זאך נאר וויבאלד ס'איז דרבנן קען איך מיקל זיין, און ממילא זאג איך אז דו דארפסט נישט מאכן א פרישע בדיקה. פרעגט די גמרא נאך א שאלה, על, איז ער געקומען די מייזל און ווייטער איז ער אריינגעגאנגען אין הויז ובדק און האט געמאכט א בדיקה ואשכח און האט יא געטראפן, און יעצט די שאלה איז, דאס וואס איך האב געטראפן, איז דאס טאקע די ברויט וואס דער מייזל האט אריינגעברענגט, אדער אפשר האב איך יעצט געטראפן א פרישע ברויט, דאס הייסט אין הכי נמי איך האב געמאכט מיין בדיקה, אין הכי נמי איך האב עפעס געטראפן, אבער אפשר דאס וואס איך האב געטראפן איז בכלל נישט געווען וואס דער מייזל האט געהאט, אפשר דאס איז עפעס א נייע ברויט, און דאס וואס דער מייזל האט אריינגעברענגט, דאס ליגט נאך ערגעץ ארום. זאגט די גמרא פלוגתא דרבי ורבי שמעון גמליאל, דאס איז א מחלוקת צווישן רבי מיט רבי שמעון גמליאל, דתניא אונז האבן געלערנט שדה שנאבד בה קבר, כ'האב א פעלד וואס איז געווארן פארלוירן דארטן א קבר, איז די הלכה איז הנכנס לתוכה טמא, איינער וואס גייט אריין אין יענעם פעלד איז ער טמא, יעצט נמצא בה קבר, אויב האט מען שוין יא געטראפן דעם קבר, ס'הייסט מען האט געטראפן א קבר אין יענעם פעלד, ס'הייסט כ'האב געוואוסט ס'איז געווען פארלוירן א קבר דארטן, כ'בין געגאנגען זוכן און כ'האב טאקע געטראפן א קבר, איז הנכנס לתוכה טהור, דער וואס גייט אריין אינעווייניג איז ער טהור. שאני אומר, פארוואס? ווייל איך זאג, קבר שאבד, הוא קבר שנמצא, דברי רבי, ווייל איך זאג די קבר וואס איז געווארן פארלוירן דארטן, דאס איז די קבר שנמצא דא, און ממילא זאג איך אז וואס, וויבאלד דו האסט געזוכט, דו האסט געטראפן, אויב אזוי נעם איך אן, דאס וואס דו האסט געטראפן, דאס איז טאקע דער קבר. רבי שמעון גמליאל אומר, רבי שמעון גמליאל זאגט ניין, תיבדק כל השדה כולה, און ממילא זאגט די גמרא, בעצם אונזערע שאלה איז תולה אויף א מחלוקת צווישן רבי שמעון גמליאל מיט רבנן. לפי וואס לפי רבי סארי לפי רבי וואס ער געהאלטן אז וואס קבר שנאבד דאס איז קבר שנמצא נעם איך אויכעט אן אז דער חמץ וואס דו האסט געטראפן דאס איז טאקע דער חמץ וואס דער מייזל האט אריינגעברענגט האסט געזוכט האסט געטראפן מילא זייער גוט מה שאין כן רבי שמעון גמליאל געהאלטן ניין תיבדק כל השדה כולה און דו דארפסט מאכן א בדיקה אינעם גאנצן הויז. האסטו געמאכט א בדיקה אין גאנצן הויז און נאר דאס האסטו געטראפן, דעמאלטס איז טאקע זייער גוט, אבער טאמער אינמיטן דיין בדיקה טרעפסטו א שטיקל ברויט, דאס איז נאכנישט קיין גאראנטי אז דאס איז טאקע די שטיקל וואס די מייזל האט געהאט, און ממילא זאגט רבן שמעון גמליאל, טו בדק, מוזטו ענדיגן דיין גאנצע בדיקה, נאכדעם האסט געמאכט דיין בדיקה קען איך אננעמען, אה, דאס איז דאס, אבער פארדעם איז נישטא אזא סארט זאך. פרעגט די גמרא נאך א שאלה, הניח ת, הניח ט, האט ער אראפגעלייגט דארטן נײַן שטיקלעך ברויט, ומצא יו"ד, למעשה יעצט טרעפט ער יו"ד, ער טרעפט איינס מער, איז די שאלה איז יעצט, זאג איך אז די יו"ד זענען בעצם א נייע ברויט, די צען שטיקלעך איז נישט די נײַן, ממילא נאך ערגעץ ליגן די נײַן, און דאס איז פרישע צען, אדער זאג איך ניין, פשוט איז איינס צוגעקומען, און ממילא אויב אזוי איך האב יעצט געטראפן צען, איז בין איך פיין, דארף איך נישט מאכן קיין פרישע בדיקה. זאגט די גמרא פלוגתא דרבי ורבנן, דאס איז א מחלוקת צווישן די רבי מיט רבנן, דתניא אונז האבן געלערנט, הניח מנה, א מענטש האט אוועק געלייגט א מנה, ומצא מאתים, און יעצט למעשה טרעפט ער צוויי, דאס הייסט ער האט אוועק געלייגט א מנה פון מעשר שני, יעצט אויף זיין טיש טרעפט ער אויף איין מאל צוויי, איז די שאלה איז יעצט, איז דאס פרישע געלט, אדער ניין, איז דאס די זעלבע געלט, איין מנה איז טאקע פון מעשר שני, און ס'איז צוגעקומען פרישע געלט וואס איז חולין. זאגט די גמרא חולין ומעשר שני מעורבין זה בזה, דברי רבי, זאגט רבי אז וואס, אז מען ס'איז חולין מיט מעשר שני מעורבין זה בזה, ס'הייסט איך זאג ס'איז דא די אלטע מעשר שני געלט, כ'האב אויך די פרישע געלט, ס'איז טאקע צאמגעמישט אבער ס'איז נישט נייע פרישע געלט, און ממילא ווי אזוי גיי איך יעצט טון, כ'גיי פשוט פודה זיין די מעות מעשר שני, כ'נעם א נייע מעה, כ'נעם נייע געלטער, כ'בין עס פודה אויף דעם, און מיט דעם וואס כ'בין עס פודה, אויב אזוי קען איך יעצט נוצן די גאנצע צוויי מנה וואס כ'האב דא געטראפן. וחכמים אומרים, חכמים זאגן ניין, הכל חליקין, הכל חולין, אלעס איז חולין, ס'הייסט ס'איז אלעס פרישע געלטער דא, ס'האט נישט קיין שום שייכות ווייל ער האט עס נישט פריער אראפגעלייגט, נאר ס'איז א נייע זאך. איז לאמיר דאס יעצט צוריקנעמען צו אונז לגבי חמץ, איז זייער פשוט, דאס איז אונז האבן געלערנט אז וואס? אז חולין ומעשר שני מעורבין זה בזה, וואס איז דאס שיטת רבי? פשט איז אז איך וואס? איך זאג בעצם ס'איז די אלטע זאכן אבער מ'האט צוגעלייגט, אויב אזוי איך האב געטראפן די נײַן ברויט, למעשה האב איך דאך געטראפן צען, זאג איך פשוט מיין נײַן איז די אלטע נײַן וואס איך האב געהאט ביז יעצט, איינס איז פשוט צוגעקומען צוצו, און ממילא ווען דו האסט יעצט צען, איז בעצם אין די צען ליגט די נײַן אלטע, נאר ס'איז איין נייע צוגעלייגט. אויב אזוי דארף איך נישט מאכן קיין פרישע בדיקה, איך בין זייער גוט דא, דאס וואס איך האב דא געלייגט, דאס וואס איך האב דא געטראפן פאר מיך, איז טאקע די ברויט וואס איך האב פריער אראפגעלייגט. מה שאין כן חכמים וואס זיי האבן געזאגט לגבי די געלט אז הכל חולין, פשט איז אז די אלטע געלט דאס האט מען אוועק גענומען, און די געלט וואס ליגט דא איז אינגאנצן חולין ווייל ס'איז פרישע געלט, קומט דאך אויס לגבי חמץ, קוק איך אן די צען שטיקלעך ווי נייע שטיקלעך, פשט איז ערגעץ אנדערש ליגן די אנדערע נײַן שטיקלעך,

מוז איך זוכן נאר דעם איין שטיקל, אדער ניין, מוז איך מאכן א פרישע בדיקה, ווייל איך זאג די ניין, דאס האט קיין שום שייכות נישט צו די צען, איך האב בעצם ניין, און איך האב צען, איך האב צוויי זאכן עקסטערע זאכן, דו האסט געטראפן ניין, דאס איז א גאנצע צווייטע זאך, און ערגעץ ליגן נאך ארום די צען שטיקלעך. זאגט די גמרא היינו סיפא, דאס איז די סיפא פון יענע פלאץ, דתניא, אונז האבן געלערנט, הניח מאתיים, דו האסט אראפגעלייגט צוויי מנה, ומצא מנה, למעשה האסט נאר געטראפן איין מנה, ס'הייסט פעלט דיך איינס, דעמאלט זאג איך אז וואס מנה מונח ומנה מוטל, דברי רבי, זאג איך אז וואס אז איין מנה מונח און איינס האט מען אוועק גענומען. וחכמים אומרים, חכמים זאגן, הכל חולין, אלעס איז חולין, און במילא לאמיר דאס יעצט צוריק נעמען צו אונז לגבי לגבי חמץ, זאג איך דיר אזוי, דאס וואס אונז האבן געלערנט אז וואס מצא מנה דאן זאג איך מנה מונח ומנה ביטול ומנה מוטל, אויב אזוי זאג איך אז וואס? אז איך דארף מאכן א איך דארף מאכן א פרישע בדיקה אויף די איינעם דאס ווייל איך זאג מנה מיט מנה מנה מונח ומנה מוטל און ממילא מוז איך זוכן דעם איינעם שטיקל, דאס הייסט איך זאג בעצם וואס איך האב דא איז נאך א חלק פונעם אלטן זאך, נאר וואס איינער האט אוועק גענומען איינס, און ממילא די זעלבע זאך דא אז איך האב נאר געטראפן נײַן, זאג איך אז וואס? די נײַן איז טאקע מיין אלטע נײַן, און די איינס פעלט, און ממילא די איינס מוז איך יעצט גיין זוכן. מה שאין כן לפי חכמים, וואס זיי האבן געהאלטן הכל חולין, ווייל זיי האלטן אז דאס איז פרישע געלטער, אויב אזוי קומט דאך אויס לגבי דעם חמץ אויך, ווען איך האב יעצט נײַן אנשטאטס צען, זאג איך אז די נײַן איז פריש. אויב אזוי, מוז איך זוכן יעצט ווייטער מאכן א פרישע בדיקה, כדי אויפצוזוכן די צען שטיקלעך. און ממילא ווייטער לגבי אונז ביי חמץ, איז דאס תולה אויפן מחלוקת צווישן חכמים מיט רבי, וואס דארף איך יעצט ווייטער טון.